און ווער ס'האט די דרוק סיפורי מעשיות איז דף ק ה. ס'איז מען נעכטן אנגעפאנגען די צווייטע מעשה פון סיפורי מעשיות די הייליגע מעשה פון רבי'ן איך וועל פארציילן אין קורצן ממש אין קורצן פון פריער אז מען זאל קענען ווייטער גיין אויף דף ק ה. ס'איז געווען א קעניג און א קייזער ביידע האבן נישט געהאט קיין קינדער. זענען זיי ארום געפארן אין די וועלט זוכן אן עצה, עפעס א רפואה, צו קענען האבן קינדער, און מן השמים זענען זיי אנגעקומען אין איין אכסניא, אין איין הארבעריג, און זיי האבן זיך דערקענט איינער דעם צווייטן, מען האט געזען ער פירט זיך אויף ווי א קעניג און ער פירט זיך אויף ווי א מלכות'דיג, האבן זיי ביידע איינער מיטן צווייטן אנגעפאנגען שמועסן, יא איך בין דער קעניג און ער זאגט איך בין דער קייזער, און זיי האבן אפגעמאכט צווישן זיך אז די אייבערשטער וועט העלפן, און איינער וועט האבן א יונגל איינער וועט האבן א מיידל און זיי מאכן א שידוך, למעשה איז דער שידוך עפעס פארגעסן געווארן, און טאקע אזוי געווען, דער קעניג איז אהיים געקומען האט ער געהאט א יונגל, און דער קייזער האט געהאט א טאכטער, און זיי האבן געשיקט ביידע די קינדער לערנען, זיי זענען אנגעקומען אין איין פלאץ ביי איין מלמד. און די קינדער האבן זיך זייער ליב געהאט, און דער בן מלך האט גענומען א רינגל און האט געגעבן דעם רינגל פאר די בת קייזער, זיי האבן זיך משדך געווען, נאכדעם האבן די עלטערן אהיים גערופן די קינדער, מען האט אנגעפאנגען רעדן שידוכים פאר די קייזער'ס טאכטער, זי האט גארנישט געוואלט הערן קיין שום שידוך, ווייל זי האט זיך שוין אפגעמאכט אז זי האט א, איך האב א חתן, איך האב שוין משדך געווען. און דער קייזער האט איר געוויזן איר די גרויסקייט וואס ער האט, איר געטראגן שפאצירן אין זיינע הויפן און זיינע פאלאצן, גארנישט געהאלפן, זי האט נישט געוואלט קיין שום שידוך, און דער קעניג'ס זון האט אויך נישט געוואלט קיין שידוך, אבער דער קעניג'ס זון איז געווארן אזוי בענקעדיג, צו זיין כלה צו זיין שידוך ביז ער איז קראנק געווארן פשוט כמשמעו קראנק געווארן מ'האט אים געפרעגט פארוואס ביסטו קראנק וואס באדערט דיך ער האט נישט געוואלט פאר קיינעם אויסזאגן האט מען געפרעגט די משרת אפשר ווייסטו האט ער געזאגט איך ווייס ווייל ער האט מיטגעהאלטן די גאנצע מעשה וואס איז געווען דארט און ווי זיי האבן זיך געטראפן צוזאמען האט ער געזאגט ער וויל נישט קיין שום שידוך און ער איז קראנק פשוט ווייל ער וויל זיין שידוך. האט זיך די קעניג דערמאנט פון דעם שידוך, האט די קעניג געשיקט א בריוו פארן קייזער, דער קייזער האט שוין נישט געפאסט צו נעמען דעם שידוך, ער האט געוואלט עפעס בעסער, אבער האט נישט געקענט זאגן אין פנים אריין פארן קעניג איך וויל דיך נישט, האט ער ארום געדרייט האט ער געזאגט, שיק מיר דיין זון, לאמיר זען צו ער קען פירן א לאנד. אים געשיקט און אים געגעבן א צימער מיט פעיפערס, זאכן וואס מען דארף פירן א לאנד, אבער ער האט נאר געוואלט איין זאך, ער האט זיך געבענקט, ער האט געוואלט זען די בת קייזער. איין טאג איז ער דורכגעגאנגען א וואנט מיט א שפיגל, ער האט זיך אפגעשפיגלט אז ער האט געזען די בת קייזער, ער איז ממש געפאלן חלשות און זי איז געקומען שנעל צו אים און זי האט אים געזאגט, האב נישט מורא, דו ביסט מיין חתן, איך מאך נישט קיין שום שידוך מיט קיינעם, אבער האט ער געפרעגט וואס טוט מען מיט דיין טאטן, די טאטע וויל דאך נישט. מ'האט אפגעמאכט זיי גייען אוועקפארן אויפן ים, זיי זענען אוועקגעפארן זיי זענען אנגעקומען צו א בארטן, האט זי גענומען איר רינגל און אראפגעלייגט, געגעבן, זי געוואלט אביסל אראפלייגן האט זי גענומען די רינגל און געלייגט נעבן נעבן די בן המלך, די בן המלך האט געזען אז זי שטייט אויף, ער האט עס צוריקגעלייגט נעבן איר, למעשה זענען זיי צוריקגעגאנגען צום שיף האבן זיי איבערגעלאזט דעם רינגל. זיך דערמאנט די לעצטע מינוט איז ער געלאפן זוכן די רינגל, ער האט עס נישט געטראפן, איז געווארן פארבלאנדזשעט, זי געזען ער קומט נישט צוריק איז זי אים געגאנגען זוכן, ביידע האבן זיך פארבלאנדזשעט, דער בן המלך האט געטראפן עפעס א וועג ארויס, ער האט אנגעפאנגען גיין מיט דעם וועג, איז ער אנגעקומען צו א שטעטעלע, נישט געהאט וואס צו טון דארט, וואס זאל איך טון דארט, האט ער זיך פארדינגען ביי פאר איינעם צו זיין א וועיטער, איך ווייס א משרת, און זי האט אפגעמאכט זי בלייבט זיצן דארט ביים בארטן, דארט איז געווען פרוכט ביימער. זי געגעסן פון די פירות זיך דארט מפרנס געווען און ביינאכט פלעגט זי ארויף קריכן אויף א בוים זיך היטן פון חיות רעות יעצט לאמיר זעהן ווייטער די מעשה דף ק ה קוקטס אריין חלק ב' פון די מעשה ויהי היום און ס'איז געווען א גרויסע סוחר זייער א גרויסע סוחר ער האט געהאט ביזנעס אין די גאנצע וועלט און ער האט געהאט א איינצל קינד א בן יחיד. די סוחר איז שוין געווארן אלט, רופט זיך אן דער זון צום טאטן, דו ווייסט טאטי דו ביסט שוין אלט, און איך בין נאך יונג, און דיינע, עם, דיינע באגלייבטע מענטשן, קיינער קערט נישט פאר מיך, קיינער קימערט זיך נישט מיט מיר, וואס וועט זיין אויב דו וועסט שטארבן, און איך וועל דא בלייבן אליין, און איך וועל נישט וויסן וואס צו טון, בעט איך דיר גיב מיר א שיף מיט סחורה, איך וועל ארויס פארן אויף ביזנעס אויפן ים, און איך וועל מיך אויסקענען מיט משא ומתן, אזוי וועל איך. האט מען חוצפה? אזוי רעדט מען צו א טאטע? דו ביסט שוין אלט, גייסט שוין שטארבן. מען רעדט נישט אזוי צו א טאטע. אזוי רעדט מען צו א טאטע? דו ביסט שוין אלט און איך בין נאך יונג, דו ווייסט, ביסט אזוי זיכער אז דו וועסט נישט גיין פאר דיין טאטע? וואס? אזוי רעדט מען צו א טאטע? דו גייסט שוין שטארבן. מען טאר נישט אזוי רעדן צו א טאטע.

פרעגט אים רבי חיים ווילסט א גרינגע קבלה אדער א שווערע קבלה? ווייסט די רבי זאל מיר זאגן זאגט ער א גרינגע קבלה האלט איך מקבל צו ענדיגן שס נישט אזוי שווער דורכזאגן שס א שווערע קבלה האלט איך מקבל מכבד זיין טאטע מאמע זוכסט א קבלה טובה א גוטע קבלה זיך אונטער צו נעמען יעצט גיי רעדן צו מיין טאטע מיט דרך ארץ איך גיי רעדן צו מיין מאמע מיט דרך ארץ. אבער די מצוה איז זייער שווער מקיים צו זיין פארוואס ווייל ווען מ'איז יונג דעמאלטס וואוינט מען דאך אינדערהיים טאטע מאמע ווען מ'ווערט עלטער האט מען אליינס חתונה הייבט מען אליינס איבערצוגיין מיט די קינדער סאו דעמאלטס וואוינט מען שוין דעמאלטס איז שוין נישט שייך ווי שייך כיבוד אב ואם די ביסל וואס מ'גייט אריבער באזוכן א טאטע די ביסל וואס מ'רופט אן אבער בחורים ס'איז א שווערע מצוה שווערע מצוה כיבוד אב ואם. אז די קינדער זענען זיי מזלזל, ענטפערן צוריק מיט חוצפה, און מ'הייבט נאך אן פון יונג, פון יונגווייז אן, קליינע קינדער האבן דאך נאכנישט קיין שכל, און ווער רעדט נאך אז מ'האט עלטערן וואס די עלטערן זענען נישט מחנך, עלטערן לאזן רעדן מיט חוצפה, ניין, כ'האב נישט געפרעגט, יא, עה, לאז מיך אפ, מחוצף וואס דו ביסט, עזות פנים וואס דו ביסט, אזוי רעדט מען צו א טאטע, אזוי רעדט מען צו א מאמע, אזוי רעדט מען צו א טאטע, אזוי רעדט מען צו א מאמע, עה, בה, נעבעכדיגע טאטע.

אנשטאט האלטן די פינגערס אזוי האלט נישט אזוי, מען ברענגט אויף זיך דין, שטייט אין זוהר הקדוש אז מען לייגט אריין די פינגערס, מענטשן כאפן נישט, דער זוהר הקדוש זאגט אינטערעסאנטע זאך, א מענטש ווייסט אליינס נישט, פלוצלינג גיבט ער עס א טו און דעמאלטס קומט אראפ נישט גוט, זיך צוגעוויינען נישט צו לייגן די פינגערס איינס אין צווייטן, און מען דארף צוטיילן די קינדער, און מען לייגט די קינדער דא און דארט, די עלטערן קומען צוריק און די מומע זאגט, ווייסט וואס מיינע קינדער פאלגן מיך נישט אזוי ווי דיין קינד. ס'איז מורא'דיג אבער וואס איז די פשט פון דעם? זייער פשוט, מיט א פרעמדע מענטש קען מען זיך נישט רייצן, א פרעמדע מענטש קען זאגן אה נאר איך וויל נישט, א פרעמדע מענטש ער כאפט זיך אן טראגט זיך ארויס, סאו יעדעס מאל מ'טראגט קינדער ביי א פרעמדע משפחה, מומעס, פעטערס, חברים, שכנים, ס'אזוי פאלגט, דארף שוין גיין שלאפן נאר גייט שוין שלאפן, אבער די נאנטע מענטשן די כאפט מען אריין, די טאטע מאמע אליינס כ'וויל נישט כ'וויל נישט. כ'וויל נישט, כ'וויל נישט, משוגענע, משוגענע משפחה, נעבעכדיגע משפחה, צודרייטע משפחה, פאריקטע משפחה, אזוי רעדט מען צו טאטע מאמע? אזוי רעדט מען צו טאטע, קוק די מעשה דא, וועסט שוין זעהן וואס איז געווארן מיט דעם בן הסוחר, ווי פארוואגלט ער איז געווארן, קוק אים אן, ער זאגט איך האב א פלאן, געב מיר א שיף מיט סחורה, איך גיי פארן, און דו ביסט שוין אלט, אזוי רעדט מען צו טאטע מאמע? מאכט זיך אמאל קינדער וואס זיי קומען פון צובראכענע שטיבער, און ס'איז שווער פאר זיי צו וואוינען אין די צובראכענע שטיבער, גייט מען צו א זיידע, גייט מען צו אנדערע משפחה, אבער רעדן מיט די פולסטע דרך ארץ, מכבד זיין מיט די פולסטע מאס כיבוד, אפשר אפהיטן רעדן צו טאטע מאמע וואס איז די עונש מען קען באקומען אז מען רעדט צו טאטע מאמע מיט חוצפה.

האט מען פארציילט די מעשה, איך געווען ביי באווארפן, איך האב נישט געזען, איך האב נישט געהערט, איך געווען ביי באווארפן, און דער שמש רופט אויס, האט זיך אויסגענומען דארט מיט א צובראכענע, דער חתן קומט פון א צובראכענע שטוב, און איך ווייס נישט, די טאטע האט יא געוואלט געבן געלט, נישט געוואלט געבן, ס'איז נישט משנה. ס'נישט משנה. די מאמע האט געגעבן דעם גאנצן באווארפן און די מאמע'ס מאן, נישט משנה. און דער גבאי רופט אויס, אז די חתן גייט נישט עולה זיין ווילאנג דער טאטע גייט ארויס פון בית מדרש. שומו שמים! שומו שמים! א איד זאל קענען אזא זאך טון? א שמש זאל דאס קענען אויסרופן? דאס איז דאך די גאנצע חורבן בית המקדש איז דאך געקומען וועגן דעם. קמצא ובר קמצא! מ'האט ארויסגעטראגן א מענטש פון א, מ'האט ארויסגעטראגן א מענטש פון א שמחה! בכדי! כ'האב אויך געהאט? ס'איז געווען אמאל א ברית אויכעט, און איינער פון די עלטערן קומען פון א צובראכענע משפחה, און דער אינגערמאן קומט מיר זאגן, איך ווייס נישט וואס צו טון דא, די מוהל איז שוין דא, און די סנדק איז שוין דא, און די קינד איז שוין דא, און מיין ווייב וויל נישט אריינקומען אין בית מדרש און בלייבט אינדרויסן מיט די קינד, פארוואס? ווייל די עלטערן זענען אנגעקומען, א שווערע משפחה, מ'האט צוגענומען אלע קינדער פון די משפחה, און די שטאט האט זיך אריינגעמישט, דא עלטערן וואס זיי קענען הרג'נען קינדער, אבער קיינער האט דיך נישט געהייסן דארט וואוינען, קיינער האט דיך נישט געהייסן אפילו זיי רופן, גיי מ'גייט נישט מאכן די ברית ווילאנג זיי גייען ארויס פון בית מדרש, נישט ביי מיר, יעצט גייסטו ארויס פון בית מדרש, מאך נישט קיין ברית, דו קענסט גיין ווי דו ווילסט. איך זאל זאגן פאר א מענטש גיי ארויס פון בית מדרש? איינעם וועל איך ארויסשיקן פון בית מדרש, איינער וואס איז נישט קיין געזונטער מענטש. איינער וואס איז נישט קיין געזונטער מענטש קענסטו נישט דא קומען. ביסט א קראנקע מענטש לויפט נאך קינדער, לויפט נאך בחורים, דאס האב איך מיר ערשט געזאגט, דו ביסט גבאי דא, דארפסט אכטונג געבן, איינער וואס לויפט נאך קינדער, לויפט נאך בחורים, אזא איינעם נישט נאר עס ארויסשיקן, דארפסט אים נאך געבן אזוי צו געדענקען אז ער זאל נישט קומען דא. סתם אזוי א מענטש קומט אריין אין בית מדרש ביי א שמחה? דאַרפֿסט זייער אַכטונג געבן. טאַטע-מאַמע! טאַטע-מאַמע! מע זאָגט פֿון צדיקים, אַז אַ חתן, ער װאָלט װען זיך געעקשנט ביום-חופּתו, װאָלט ער װען געקענט ברענגען ישועות. ער קען ברענגען אפילו די גאולה. אבער וואס דען, וואס זאל מען טון אז מען האט איבערגעגעבן יום החופה פאר אזעלכע יונגע מענטשן, היינט גראדע איז שוין נישט אזעלכע יונגע מענטשן, היינט האט מען שוין חתונה אביסל שוין אביסל עלטער, דעמאלטס ווען די ראפשיצע רב האט עס געזאגט האט מען חתונה געהאט ביי די דרייצן, ביי דרייצן יאר א יונגער מענטש ווייסט נאכנישט וואס מיינט יום החופה, היינט ביי די אכצן ניינצן יאר אפשר קען מען שוין יא זאגן פאר די חתנים זאלן זיך אביסל. צוואַנציק, איין און צוואַנציק, צוויי און צוואַנציק, פֿינף און צוואַנציק, שוין געהעריג מעטשור, מ'האט שוין א ביזנעס, מ'קען שוין חתונה האבן, מ'האט שוין חובות, מ'האט שוין קרעדיט קארד, מ'איז שוין מ'איז שוין געווען אין די וועלט, מ'איז שוין מ'איז שוין שוין פארפלאנטערט, אייבישטער זאל אפהיטן. און די זעלבע זאך, די מצוה פון כיבוד אב ואם איז. ס'איז א פראבלעם ווייל מ'הייבט עס אן מיט גאר קליינע קינדער, דריי יאר, פיר יאר, קליינע קינדער, שלאגט א טאטע, שלאגט א מאמע, מ'וואקסט אזוי אויף מיט דעם. הייליגער רבי ר' מיילעך זכותו יגן עלינו, מהרש פלעגט פארציילן די מעשה, מ'ברענגט, די צדיקים ברענגען די מעשה, דער הייליגער רבי ר' מיילעך האט אמאל געזען ווי א קינד, אן אייניקל, א קינד פאטשט, א קליין קינד פאטשט די מאמע. און די הייליגע רבי מיילעך האט אנגעפאנגען אזוי צו וויינען, א מאמע שלאגט מען! א מאמע שלאגט מען! און ער האט נאך געהאט, די הייליגע רבי מיילעך האט נאך געהאט זיין מאמע. האט זי אים געזאגט, מיילעך, מיילעך ס'איז א קליין בעיבעלע, ווען דו ביסט געווען א קליין בעיבעלע האסט מיר אויך געקלאפט. די הייליגע רבי מיילעך האט נישט געקענט צו זיך קומען, איך האב געקלאפט א מאמע? איך האב געקלאפט א מאמע? ער האט נישט געהאט קיין מנוחה די הייליגע רבי מיילעך דאס איז געווען אלס מיט סיגופים סיגופים מיט ווייטער געפאסט געפאסט איין און צוואנציג יאר פון שבת ביז שבת דאס איז דאס גייט אפילו נישט אריין אין קאפ מען קען עס אפילו נישט משער זיין ווייל אונז קען מען נישט פאסטן אפאר שעה. א פאר שעה דארף שוין א טרינק, דארף שוין א טרינק, דארף שוין א סאדע, דארף שוין א טרינק, דארף שוין א סאדע, איך דארף שוין עפעס, דארף שוין, איין און צוואנציג יאר! פון מוצאי שבת געוואשן מלוה מלכה, נישט יעדע נאכט אויסגעפאסט, אין איין צי, ביז פרייטאג צונאכטס פארן זמן, טאר נישט אריין גיין, טאר נישט אריין גיין שבת פאסטעדיג, פארן זמן, טועם געווען, איין און צוואנציג, ער האט געזאגט, זיבן יאר פאסט ער פאר זיך מתקן צו זיין, און זיבן יאר פאר זיינע קינדער און אייניקלעך און זיבן יאר פאר גאנץ כלל ישראל ביז משיח וועט קומען אז מען זאל שוין נישט דארפן טון די עבודות פון אזוי איז געווען אמאליגע צייטן די עבודות תעניתים סיגופים מען האט זיך געפייניגט מען האט זיך פלעגט זיצן די הייליגע רבי מיילעך פלעגט זיצן צווישן צווישן מסקיטאוס מסקיטאוס ווי זאגט מען מסקיטאוס נו? הא? צופט מען ארויס די בלוט. פלעגט זיצן זיך אין נאסע פלעצער גייסט אויף גראז, זומער מען גייט אביסל ארויס אויף די בערג גייסט אין א נאסע פלאץ ווי ס'זיצט וואסער אויף גראז, אה, גייסט א שפאציר קומסט ארויס צוביסן פון דארט, ווי איז דא וואסער עס לויפט דורך אזא לעיק, אזא דארט לייגן זיי זייערע אייערלעך, וואסער וואסער, אה, מען פלעגט זיך אריינזיצן דארט און און זיך זיך. זיך צו וועלן אויסלייטערן זיין גוף, אויסאיידלען זיין גוף, אבער שוין נישט געווען וואס צו בייסן, ער האט דאך געפאסט, נישט געווען וואס צו עסן, מאסקיטאס קומען ווייל איינער עסט צוקער, איינער האט עפעס זיסע בלוט, פלעגט ער זאגן מיילעך מיילעך קוק דיך אן, אפילו די מאסקיטאס ווילן נישט קומען צו דיר, אפילו די ווערעמלעך ווילן נישט האבן מיט דיר, ביסט אזוי זינדיג, פלעגט זיך מסגף זיין, אבער ער האט געשריגן, א קינד א מאמע שלאגט מען, א מאמע שלאגט מען. איז ער אריינגעלאפן און גענומען אנגעצינדן די פייער, און האט אריינגעלייגט די הענט זיך צו פארברענען די הענט. איך, די מאמע זאגט אים, דו האסט אויך, דו האסט אויך געקלאפט ווען דו ביסט געווען א קינד? ער האט אנגעפאנגען צו וויינען, איך האב געקלאפט א מאמע! איך האב פחד פון א מעשה, ווייל א קינד, א קינד האט נאכנישט קיין דעת! איין יאר צוויי יאר וואס איז שייך אפילו צו זאגן ביי זיין קינד א מאמע שלאגט מען א מאמע שלאגט מען א מאמע קלאפט מען ברענגט די הייליגע צאנזער רב ס'איז געקומען צופרי געוואלט לייגן תפילין און די הענט איז אים געווען אינגאנצן פארברענט און די הענט איז אים געווען געשוואלן, נישט געקענט לייגן, האט ער געבעטן דעם אייבערשטן הייליגער באשעפער, איך וויל לייגן תפילין, הייליגער באשעפער איך וויל, איך וויל אנגיין מיט מצוות, אייבערשטער געהאלפן, א נס געשען, א מעשה פון תפילה, די הענט איז אים געווארן צוריק אויסגעהיילט, אבער אזוי רעדט מען צו א טאטע, טאטי ביסט שוין אלט, און דו גייסט שוין שטארבן, אזוי רעדט מען צו א טאטע, קוק, קוק די מעשה וואס דער רבי פארציילט, שוין, די טאטע האט אים אזוי געטון, די טאטע האט אים געגעבן א שיף מיט סחורה. און ער איז געגאנגען אין מדינות און האט פארקויפט די סחורה דף כ"ו, און ער האט געקויפט אנדערע סחורה און האט זייער מצליח געווען, דערווייל ווי ער איז געפארן אויפן וואסער האט ער געזען די ביימער דארט ווי די בת קיסר איז דארטן געזעסן, האבן זיי געמיינט אז דאס איז א ישוב, א שטעטעלע, האבן זיי געוואלט אהין פארן מיטן שיף, זענען זיי אנגעקומען האבן זיי געזען אז עס איז נאר ביימער, האבן זיי אנגעפאנגען אויסדרייען דעם שיף און געוואלט אויס. דערווייל האט דער סוחר'ס א זון געגעבן אזא קוק אין וואסער, א וואסער שפיגלט, האט ער געזען ווי ס'שפיגלט אין וואסער א בוים, און אויבן זיצט אזוי ווי א מענטש, האט ער געטראכט, אפשר איז ער זיך טועה, ווייל האט ער געזען אז ס'איז נישט קיין שטעטל דארט, האט ער געפרעגט די איבעריגע מענטשן אויפן שיף וואס זענען דארטן געווען, זאלן אויכעט קוקן גוט אין די וואסער וואס ס'שפיגלט, האבן זיי געזען א מענטש זיצט אויף א בוים. דאס איז געווען די בת קיסר וואס איז דארטן פארבלאנדזשעט געווארן, האבן זיך מיישב געווען זיי וועלן אהין צופארן, זיי האבן געשיקט איינעם מיט א קליינע שיפל, אזוי גייט עס, די אלע גרויסע שיפן האבן אויף זיך קליינע שיפעלעך, אזוי מ'קען דאך נישט צופארן צו נאנט מיט א גרויסן שיף. מיר שטערט אז מ'רעדט ביים שיעור. און בכלל זאלסטו וויסן ס'איז נישט קיין דרך ארץ, מ'קומט אריין צו איינעם, נישט קיין חילוק צו מ'האלט יא פון יענעם צו מ'האלט נישט פון יענעם, מ'רעדט נישט. די זעלבע זאך ווען דיין טאטע רעדט זאלסטו אויך נישט רעדן, און ווען דיין אבער אזוי איז עס מער קלאר ווען מ'רעדט דארף עס זאגן יעדע שיעור דארף איך עס זאגן ווייל יעדע שיעור קומען אריין פרעמדע מענטשן און אז מ'קומט צום רבי'ן באקומט מען אביסל שכל אביסל דרך ארץ עס איז נישטא אין די גאנצע וועלט דאס צו גיין קוקן אלע שיעורים שאלעשידעס ליצ און ליצן און זיצט א רב און ער רעדט און איצט טיט ער וואס רעדסטו דא ביסט נישט אינטערעסירט צו הערן די שיעור גיי אינדרויסן שמועסן פון דיינע וויכטיגע זאכן. מען קען נישט רעדן א בית מדרש וואס מען לערנט פאר, א חילול השם, עס ווייזט אז דער מענטש האט נישט קיין שום יראת שמים, מען קומט אריין אין א בית מדרש, מען קומט צום דאווענען, מען קומט צו לערנען, מוז מען האבן דרך ארץ, נאר אזוי קען מען מקבל זיין. האט אהינגעשיקט א קליינע שיפעלע, דף כז, און מען זאל ווייזן דעם שליח, און זיי האבן געקוקט, אלע גאנץ האבן געקוקט אויפן פיקטשער ווי ער זאל פארן, און דער שליח האט געזען ווי א מענטש זיצט דארט אויפן בוים, האט ער זיי געזאגט, האט דער בן הסוחר געזאגט, ער וויל אויך גיין קוקן, ער וויל אליינס גיין זען, איז ער אהינגעגאנגען, זעט זיך ווי א מיידל, א בת קייזער זיצט אויפן בוים, זאגט ער איר קום אראפ. אבער איך קום נישט אראפ, זי איז געווען א ערליכע, איך וועל גיין דא א איסור יחוד, איך וועל אריינגיין מיט א פרעמדן מאן אין א פריוואטע שיף, איך גיי נישט אראפ, אבער איצט קום אראפ, האט זי געזאגט, אבער זי האט געוואוסט אויכעט אז מען קען זיך נישט עקשנען און מען דארף וויסן מיט חכמה, אז מען האט צוטון מיט א מנוול, מען האט צוטון מיט א שייגעץ, דארף מען וויסן. וויאזוי דרייסטו זיך ארויס פון יענעם? מען זאגט ניין, יענער איז שטערקער, יענער יענער האט א גאנצע מאכט, יענער איז א סוחר'ס זון מיט א שיף מיט סחורה, יענער האט משרתים, מען וועט ארויפקומען מען וועט דיך בינדן הענט און פיס, מען וועט דיך אראפנעמען אין שיף. איז זי געווען א קלוגע, ירא שמים איז א קלוגער, האט זי געזאגט, קוק, איך קום נישט אראפ, נאר אז דו זאגסט מיר צו, אז דו וועסט מיך נישט אנרירן ביז דו קומסט אהיים, מען וועט מאכן א חתונה אזוי ווי די הלכה איז, כדת וכדין. די אויסגעפאפט מורא'דיגע חכמה, יא יא יא, מאכן א חתונה אבער קענסט מיך נישט אנרירן, מאכן אלעס כדת וכדין, האט ער איר צוגעזאגט, איז זי אריין, איז זי שוין געווען זיכער אז ער איז פארנארט פון איר, אז דא גייט זיין א חתונה, און ער אקעי יא גייט ווארטן, ער גייט איר צוליב טון דאס, איז זי צו אים אריינגעגאנגען אין שיף, און דער בן הסוחר האט געזען אז זי קען שפילן אויף אינסטרומענטס, אויף כלי זמר, אויכעט קען זי רעדן אסאך שפראכן, האט זיך זייער געפרייט ער האט געטראפן אזא גוטע שידוך. דף כח. נאכדעם זיי האבן שוין אנגעפאנגען נאנט צו קומען צו זיין שטוב. האט זי געטראכט שנעל דארף זי טרעפן עפעס א פרישע ליגן דא. איך האב דאך צוגעזאגט אז איך גיי מאכן א חתונה מיט אים. אבער איך האב נישט חתונה מיט אים איך האב א חתן. איך האב דאך די בן המלך. די שיף האט שוין אנגעפאנגען אהיימצוקומען האט ער איר געזאגט אז. עך ס'פאסט נישט אז מען זאל אהיים קומען מאכן א חתונה, גיי אהיים, זיי מודיע דיין טאטע און דיינע קרובים און דיינע גוטע פריינטס אז דו האסט געטראפן דא א חשוב'ע פרוי, זאלן אלע אקעגן קומען דעם שיף, און דערנאך וועט זי וועט זי וועט זי זיך מתגלה זיין פאר אים און אים זאגן ווער זי איז, ווייל פארדעם זי האט זיך אויסגענומען מיט אים א תנאי פריער, קענסט מיך נישט פרעגן ווער איך בין, וואס איך בין. ביז ביז מע ביז מ'וועט זעהן ווייטער. דעמאלס וועט זי פארציילן. און ער האט מסכים געווען אויף דעם. ווידער האט זי אים געזאגט אז עס פאסט אז מ'גייט יעצט מאכן א חתונה זאלסטו אנשיכור'ן אלע מאטראסן. אזוי הייסט אין אידיש די אלע מענטשן וואס פירן א שיף. וויאזוי הייסט עס דא אין אמעריקע? סעילערס. סעילערס. מענטשן וואס וואס פירן א שיף, מען דארף אנשיקערן, זי האט א ספעשל וויין וואס זי קען אנטרינקען אלע מאטראסן, זאלן זיי וויסן אז זייער סוחר האט חתונה מיט אזא חשוב'ע פרוי, האט ער מסכים געווען, און ער האט איר געגעבן פון די גוטע וויין וואס ער האט געהאט, ער האט געהאט גוטע וויין. און ער האט געהאט אויף די שי... נאכאמאל ווי האלט איך דא איז ער גע... האט ער זי געפאלגט און גענומען זייער גוטע וויין וואס ער האט געהאט אויף די שיף און ער האט זיי געגעבן זענען זיי זייער שיכור געווארן און ער איז אהיים געגאנגען מודיע זיין פאר די טאטע מיט זיינע קרובים אז ער האט א שידוך און די מאטראסן האבן זיך גוט אנגעשיכורט זענען ארויס פון די שיף און זענען אראפגעפאלן שיכור. דף קט, וואס האט זי געטון? זי איז דאך געווען א קלוגע. דערווייל ווי זיי האבן אנגעגרייט צו גיין אקעגן איר מיט די גאנצע משפחה, האט זי שנעל אויפגעבינדן דעם שיף פון פון די בארטן, זי האט אויפגעעפנט די די די שיף האט זיך אזעלכע סחורות, ווען די ווינט בלאזט אויף דעם הייבט עס אן צו פארן, אזוי איז געווען די פארצייטישע שיף אן קיין מאטאר, זי האט געעפנט שנעל די סחורות, און די שיף האט אנגעפאנגען אוועק פארן, און די גאנצע משפחה קומט, ער זאגט ער האט א שידוך, ער האט א גאנצע מעשה, ער איז שוין סוקסעספול, ער האט א ביזנעס. און ער האט א ביזנעס און ער מאכט געלט און ער האט א שידוך האט אמאל געהערט בחורים פאנטאזירן האט אמאל געהערט דער יצחק ווייס די אלע ער גייט ארויס פון ישיבה און ער האט א ביזנעס און ער האט א קארפארעישן און ער האט א שידוך ער האט נישט גארנישט באלד וועסטו זעהן וואס דער סוף איז און די גאנצע משפחה קומט און זיי זעהן נישט קיינעם נישט דא גארנישט דא שטא גארנישט, די סוחר איז געווארן זייער ברוגז אויף זיין זון, און דער זון שרייט, גלייבט מיר, איך האב געברענגט א שיף מיט סחורה מיט א מיט א שידוך, זיי זעען גארנישט, און און דער זון שרייט צום טאטן, פרעג די מאטראסן, איז ער געגאנגען זיי פרעגן, זיי ליגן שיכור, און נאכדעם זענען זיי אויפגעשטאנען די מאטראסן האט מען זיי געפרעגט, און זיי ווייסן גארנישט וואס מיט זיי האט זיך געטון. איין זאך ווייסן זיי, עפעס מיט א שיף, מען האט געברענגט א שיף, אבער זיי ווייסן גארנישט. און די סוחר איז געווארן זייער ברוגז אויף זיין זון, ער האט אים פארטריבן פון שטוב, איך וויל נישט, איך וויל דיך נישט זען פאר מיינע אויגן. איז דער זון אוועק נע ונד. ווייסט מיין נארווען נייעס? האסט שוין געזען נעבעך וויאזוי בחורים קוקן אויס? וואס ס'הייבט זיך אן קודם קריגן מיט זיין טאטע און ער זאגט פארן טאטן דעות און נאכדעם קומט ער פארקויפן אז ער האט א ביזנעס און האט א אשה האט א ווייב און נאכדעם ווערט ער פארוואגלט נעבעך און דער אייבערשטער זאל אפהיטן און זי איז זיך געפארן אליינס מיטן שיף זי האט שוין באקומען א גאנצע שיף מיט סחורה און זי פארט אליינס אויפן וואסער מיט א שיף מורא'דיגע מורא'דיגע מוסר השכל וואס מ'נעמט ארויס פון דעם שטיקעלע מעשה. דו רעדסט מיט חוצפה צו דיין טאטע? נו נו באלד וועסטו באלד וועסטו זען דיין סוף וואס דו וועסט באקומען, וועסט אויסקוקן ווי דער בן הסוחר וואס האט געזאגט פאר זיין טאטן, טאטע דו גייסט שוין שטארבן און איך דארף מאכן ביזנעס, אזוי רעדט מען צו א טאטע, טאטע דו גייסט שוין שטארבן? נו נו, יעצט וועט מען זען ווי דו וואלגערסט דיך ארום, נע ונד, פארוואגלט, ווייסט נישט וואו צו גיין, האט נישט קיין פלאץ וואו צו שלאפן, און פאר חברים קען ער איינרעדן יא ער האט אן אפארטמענט. ער שלאפט דארט און דא, דו שלאפסט, דו האסט נישט וואו צו שלאפן, ביסט א האומלעס, א חסר בית, א היימלאזע מענטש, אלץ הייבט זיך אן מיט דעם, איז כיבוד אב ואם. דארף זייער אכטונג געבן ווי אזוי מען רעדט צו א טאטע מיט א מאמע, מיט א טאטע מיט א מאמע קריגט מען זיך נישט, מיט א טאטע מיט א מאמע טענה'ט מען זיך נישט, מיט א טאטע מיט א מאמע שפארט מען זיך נישט, אז זיי ווילן הערן, קען איך זאגן, איך קען זאגן א מיינונג, זיי פרעגן מיך, זיי זאגן מיר וואס צו טון, בלייב איך שטיל. אזוי זאגט די הייליגע תורה, אזוי זאגט די הייליגע באשעפער. די גוישע וועלט זאגט אנדערש. די לינקע וועלט זאגט אנדערש. טאטע מאמע דארפן מכבד זיין די קינדער. בפרט דא אין אמעריקע איז דאך איינע פון די פון די געזעצן. דארף מען דארף געבן כבוד פאר די יונגע. ווי יונגער אלץ מער חשוב'ער. די תורה זאגט פארקערט, די תורה זאגט כבוד דארף מען געבן פאר טאטע מאמע. כבוד דארף מען געבן פאר זיידע באבע, כבוד דארף מען געבן פאר פאר פאר פאר מגידי שיעורים, פאר איינער וואס לערנט מיך, איינער וואס לערנט מיך וויאזוי די אייבערשטער וויאזוי די אייבערשטער זאגט מען זאל לעבן, כבוד דארף מען געבן פאר די וואכעדיגע סדרה מפני שיבה תקום, זעסט א אלטע איד קומט אדורך, וואקט דיך דורך דו מוזט דיך אויפשטעלן, מפני שיבה תקום, מוזט דיך אויפשטעלן פאר א עלטערע מענטש, די מענטשען בחורים ווייסען נישט פון דעם, זאלסט וויסען אז דאס איז א אז דאס איז א. גרינגע מצוה, א גרינגע מצוה, א גרינגע מצוה. די גמרא פארציילט רבי זירא איז אמאל געווען אזוי אפגעשוואכט, נישט געהאט קיין כח צו גיין לערנען בית מדרש, יא, האט ער געזאגט איך וועל מיך אוועק זעצן ביי די פאליש, ביי די עפענונג פון די בית מדרש, אזוי יעדע מאל א תלמיד חכם וועט דורך גיין וועל איך מיך אויפשטעלן.

מיטן עסן. זיך אויפשטעלן. א טאטע קומט אריין, מ'מוז זיך אויפשטעלן. א מאמע קומט אריין, מ'מוז זיך אויפשטעלן. אזוי ווי זיך אז מ'האט חתונה, א שווער קומט אריין, א שוויגער קומט אריין, א זיידע קומט אריין, מ'מוז זיך אויפשטעלן. אפגערעדט א רעבע, דו זיצט אין א כיתה, זיצט אין א ישיבה, דיין מגיד שיעור, דער וואס לערנט דיך תורה, דיין מנהל, דיין ראש ישיבה, ווער ס'לערנט מיט דיר, מ'מוז זיך אויפשטעלן. אזוי זאגט דער אייבערשטער. דו וועסט רעדן מיט חוצפה, באלד וועסטו זען וואו דו וועסט זיין מיט די. ס'איז א שווערע מצוה, ס'איז א שווערע קבלה, אבער די תורה זאגט כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך, מ'איז מכבד טאטע מאמע האט מען אריכות ימים, נישט נאר מ'לעבט לאנג, מ'האט שיינע טעג, שיינע לעבן.

איך גלייב שוין נאך חתונה, ווער נאך זאל חתונה האבן? בלייבסט שוין נאך חתונה, און די אנדערע אינגעלייט וועסט חתונה גיין, בלייבסט נישט דא אין ישיבה, און נאך אביסל האסטו קינדער, יעצט וועסטו דארפן אריבער גיין וואס דו האסט געמאכט, און קוק אהער, וואס האסטו געמאכט אין לעבן? קענסט בעטן דעם אייבערשטן, הייליגער באשעפער, איך האב דאך נישט געוואוסט, איך האב דאך נישט געוואוסט פון די מצוה פון כיבוד אב ואם, מיר האט מען נישט מחנך, מיר האט מען איינמאל געזאגט ווייס איך אין חדר כבד, די פרשה פון כבד את אביך, את אביך, כבד את אביך ואת אמך. פרשת קדושים איש אמו ואביו תיראו רעדט מען אביסל פון כיבוד אב ואם. א לימוד? דאס איז נאר ביים רעבן, ביים רעבן רעדט מען פון דעם נאכאמאל און נאכאמאל. די וועלט זאגט אז ברסלב'ע חסידים זענען אזעס פנימער. די וועלט זאגט ברסלב'ע חסידים זענען נישט מכבד טאטע און מאמע. דאס איז נישט אמת. נישט דא נאך א פלאץ וואס מען רעדט אזוי פון כיבוד אב ואם. נישט דא נאך א פלאץ וואס מען איז אזוי מכבד טאטע און מאמע ווי א ברסלב'ע חסיד. נאר וואס דען? די תורה זאגט מיר אז ס'קומט צו גיין צו א רבי לערנען תורה. צוויי זאכן שטייט אין שלחן ערוך, א מענטש וויל גיין לערנען תורה, אדער א מענטש האט א שידוך, נאר די צוויי זאכן שטייט אין שלחן ערוך. די טאטע מאמע ווילן נישט. די תורה זאגט, איך גיי לערנען תורה, תורה זאגט, איך דארף חתונה האבן. טאטע מאמע ווילן נישט, איך גיי צו א רב, איך פרעג מיין רב, וואס האב איך צו טון דא? א טאטע מאמע וועלן זיך, זיי וועלן זיך, זיי וועלן זיך, זיי האבן זייער אינטערעסעס, איך ווייס נישט וואס. איך פרעג די תורה, וואס זאגט די תורה, איך פרעג א דיין. נאר די צוויי זאכן, אבער אנדערע זאכן, מכבד. רבי נתן פלעגט זאגן פאר זיינע תלמידים, אלץ זאלט עטס מכבד זיין ענקערע עלטערן, ביז ס'קומט צו די רעבע זאך, אבער דא וואו זענען מיר מאכן א טעות אין דעם, פארשטייסט? מען דארף טאקע נישט פאלגן טאטע מאמע ווען ס'קומט צו די רעבע זאך, אבער טענה'ן טאר מען נישט, די טעות מאכסטו, טענה'ן טאר מען נישט, אז דו האסט געטראפן א דרך הלימוד, ממש א זיס א זיסע וועג צו לערנען. דו האסט געטראפן א וועג דו קענסט לערנען, קענסט נעמען א משניות און זאגן משניות, דיין טאטע האלט נישט פון דעם, נו, וואס זאל איך יעצט טון? איך וועל ווייטער זאגן משניות, אבער אים אויפרעגן מיט דעם? איך מוז זיצן נעבן אים מיט א משניות, טאטי איך האב געמאכט א סיום, טאטי איך האב געמאכט א סיום, אויפרעגן? ביסט א מחוצף, ביסט א עזות פנים, קענסט דאך גיין אין א בית מדרש אין א ווינקעלע מיט א משניות און זאגן משניות. זאלסט אהיים קומען, טאטע וועט דיר ווייטער זאגן וואס האסטו געטון, האסט גארנישט געטון, דאס איז ביטול הזמן, ס'איז גארנישט ווערד, זאג משניות. אבער טאטי קוק ס'שטייט דא, ס'שטייט דא אין די גמרא אין מסכת עבודה זרה, דף י"ט, אז מען דארף מען קען זאגן, ביסט א מחוצף, ביסט א עזות פנים, דו ענטפערסט פאר א טאטע? יא אבער טאטי זאלסט וויסן אז ס'שטייט אויך פון די הייליגע טשערנאבלער מגיד אין ליקוטי תורה די אנפאנג אין די הדרכות, זאגט ער אז מען זאל יעדן טאג זאגן בלי הבנה, חי פרקים משניות. יא יא, דאס שטייט דארט. אבער דו ביסט א עזות פנים. ווען דיין טאטע וועט דיך פרעגן וואס פשט, טאקע זאגן? זאג, קוק טאטי דא שטייט אויכעט אזוי, דא שטייט אויכעט אזוי. אבער דיין טאטע זאגט ניין דאס איז נישט קיין וועג, מ'טאר נישט זאגן. דו טענה'סט מיט אים? דו שפארסט דיך מיט אים? ביי טאטע טענה'ט מען? ביסט א עזות פנים, זאלסט מוחל זיין. תשובה טון. טאטע זאגט, הערט מען אויס. שוין, זאגט טאטי. טענה'ן מיט א טאטע? דו טענה'סט מיט דיין טאטע? דו העלפסט דיין טאטע? דו ווייסט וואס מוהרא"ש האט פארציילט? געכאפט א פראסק פון זיין טאטן? געדענקסט דעם סיפור? נישט פארגעסן יענקל, דאס האט מוהרא"ש פארציילט אן א שיעור מאל. אז מוהרא"ש איז געווען א קינד, מוהרא"ש האט געזען זיין טאטע טענה'ט זיך אין לערנען מיט א צווייטן רב, איך האב נישט געוויסט אלס קינד אז אזוי גייט עס, איך דענק עס אויכעט ווען איך בין געווען א יונגל פלעג איך אהיימגיין פון חדר, איך האב דאך געמאכט דארט פראבלעמס ביי ענגליש, סאו מיין טאטע האט אפגעמאכט יעדן טאג מיך אריבער רופן אין חדר, קום נאך אידיש, אבי אהיימגיין זיצן אויפן מאמעס קאפ. ווארט מיך אין כולל, זאלסט קומען דא אין כולל, און כולל האט זיך געענדיגט זעקס אזייגער, זאלסט אהיים קומען מיט מיר. נו פלעג איך דארט זיין, איך פלעג טראכטן ווי ער, איך גיי אים אויסשיסן די פענסטערס ביינאכט, ווייל ער טענה'ט זיך צו מיין טאטע, א קינד, ווייסט, צוויי תלמידי חכמים טענה'ן זיך אין לערנען, ס'זעט אויס ווי. ס'איז צוויי שונאים, אבער את והב בסופה, ס'קומט ביים סוף, ווען ס'קומט צו לערנען, ס'איז ממש אזוי זעהט אויס ווי, עפעס גייט דא פאר, מיך, מוהרא"ש האט פארציילט, ער איז געווען א, געווען א בחור, א יונגער, און ער האט שנעל געלאפן זיך פארקוקן די תוס' וואס טאטע האט זיך גע'טענה'ט, און ער האט צוגעלאפן צום רב ווייזן אז מיין טאטע איז גערעכט, און מוהרא"ש'ס טאטע האט אים געגעבן א פאטש. איין פאטש געגעבן אין לעבן. און מען האט נישט געוואוסט דעמאלטס. פארוואס געט מיך מיין טאטע א פאטש? וואס האב איך געטון? איך האב געזאגט פאר די רב, מיין טאטע איז גערעכט, שטייט אזוי און אזוי. פארוואס האט טאטע נישט געזאגט פארוואס האט ער מיר געגעבן א פאטש? יארן, יארן, יארן, יארן, יארן שפעטער.

דו זעסט יעצט איין אז ער איז גערעכט, אן דיין איינזען איז ווייט. א טאטע דארף מען מורא'דיג מכבד זיין, א מאמע דארף מען מורא'דיג מכבד זיין. א רבי, יא טאקע טאקע, וואס טאקע טאקע, וואס וואס וואס וואס וואס שרייסטו אריין טאקע טאקע? וואס טאקע טאקע? הער אויס, און פאר דיינע חברים וועסטו זאגן טאקע טאקע. אזוי געוויינט די הייליגע רבי מיילעך אז א מאמע שלאגט מען א מאמע שלאגט מען איך געדענק מוהרא"ש פלעגט פארציילן מוהרא"ש פלעגט נאכמאכן אזוי א מאמע שלאגט מען א מאמע שלאגט מען און די הייליגע רבי מיילעך'ס מאמע זאגט מיילעך דו האסט מיר אויך געהאקט אלס קליין קינד ביסט הונגעריג און ווילסט עסן ווילסט זייגן ער האט אנגעפאנגען אזוי צו וויינען איך האב געהאקט א מאמע איך האב געשלאגן א מאמע היינט איז די וועלט איז דאך אינגאנצן אנדערש ווי אמאל, יעדער בחור כמעט האט א טעלעפאן, גייט אהיים פון ישיבה, די מאמע ווארט אויף דיך צו אהיים קומען, טאטע ווארט, גייט מיט חברים, וואס האסטו מורא צו נעמען די טעלעפאן און אהיים רופן, מאמע, היינט וועל איך זיין אביסעלע שפעטער, היינט גיי איך דא, ס'דא א מסיבה, ס'דא א כאפצעם. ס'איז דא א הצלה קאל, ס'איז דא א פייער, איך מוז גיין אויסטשעקן, איך מוז זען, איך בין פון די אינוועסטיגעישן דעפארטמענט, איך דארף זען ווי די פייער האט זיך אנגעפאנגען. א בחור קען זיך פארקוקן אויף א פייער אפאר שעה, און די מאמע שטייט און ווארט און מישט די טאפ זאל זיך נישט פארברענען ווייל עס מוז זיין גרייט די עסן, אויב נישט וועט ער איר אויפעסן, און דו קענסט נישט אהיים רופן און זאגן מאמע איך קום אהיים באלד איך האב זיך פארשמועסט דא, מאמע דארפסט עפעס, מאמע איך בין אויפן גאס. וואס? ער קומט אהיים און די מאמע פרעגט אים וואו ביסטו געווען? וואו ביסטו געווען? א בעיבי איז געווען. ווען איך שטיי דארט איך לאז אראפ אזאנע פרעסק. אזוי רעדט מען צו א מאמע? אזוי רעדט מען צו א טאטע? מיינע קינדער האבן זייער מורא אז איך וועל הערן איינע פון מיינע קינדער רעדן צו מיין ווייב מיט איין פינטעלע נישט דרך ארץ. אוי כאפט א פראסק! אבער דער רבי לאזט נישט שלאגן? וואס הייסט דער רבי לאזט נישט שלאגן? אבער דער רבי לאזט נישט זיין קיין עזות פנים א מחוצף?

און און שפאצירט אויפן טעלעפאן און שרייט קולי קולות כ'קען עס שוין נישט אויסהאלטן איך גיי ארויס פרעג אים צו וועם רעדסטו צו מיין מאמע כ'דענק נישט איך האב געשלאגן איך האב געזאגט איך האב גערעדט צו אים איך האב אים באליידיגט און אוועקגעגאנגען דו קענסט נישט דא זיין די אלע וואס קומען זאגן מיין טאטע רודפ'ט מיך וועגן ברסלב, דו רודפ'סט אים מיט ברסלב, רודפ'ט ער דיך צוריק, איך וויל נישט הערן פון ברסלב. דו הייבסט דאך אן די רדיפה, וואס איז ער שולדיג אז דו האסט געטראפן א ראש? וואס איז ער שולדיג אז דו האסט א ראש ישיבה? דו קומסט אים זאגן, די ישיבה האט געזאגט אזוי, די ישיבה האט געזאגט אזוי, דו מחוצף עזות פנים! מחוצף עזות פנים! דו זאגסט פאר דיין טאטן וואס דו, דו האסט געטראפן א מורה דרך אין לעבן, א מחיה. א מחיה! טרעפסט א יונגערן מענטש פון דיר קענסט אים זאגן, איך האב געהערט א שיינע זאך אזוי און אזוי, מיין ישיבה זאגט אזוי און אזוי, מיין ישיבה, דו זאגסט פאר דיין טאטן, ווען ער פרעגט דיך וואס האט מען געזאגט אין ישיבה היינט, וואס איז געווען אינטערעסאנט ביי די שיעור היינט, וואס האט מען געלאכט היינט ביים שיעור, וואס האט מען געשריגן היינט ביים שיעור, וואס איז געווען, כ'דארף פארציילן. אבער דו ווייסט אז ביי אים אין קאפ, ער האט זיין מסורה מיט זיין רבנים, ער וויל נישט הערן, ביי אים איז ברסלב אפגעפרעגט. דאנק דעם אייבערשטן האסט געטראפן ברסלב, דאנק דעם אייבערשטן האסט געטראפן א רבי, אים זאגן וויאזוי וואס דער רבי האט געזאגט, קוק טאטי, טאטי דו ווייסט דער רבי זאגט דא מ'דארף פארן אויף אומאן, אויב ס'איז א סכנה, דארף ער דיך פרעגן וואס דו זוכסט ראש השנה, דו ווייסט, דו ווייסט אז ער וויל הערן, און ער וויל טאקע הערן, קענסט אים זאגן, קוק מ'פארציילט אזא שיינע שיחה, מ'פארציילט אזא שיינע זאך, דו זאגסט פאר דיין טאטן, און ווי ס'שטייט אויכעט פון דארט און דארט, מ'דארף זאגן משניות, דו טענה'סט מיט א טאטע? נעם א משניות און זאג משניות, וואס הרג'עסטו דיין טאטע מיט משניות? ווייסט ר' נתן האט געהאט מיט זיין טאטע, ר' נתן איז געקומען צום רבי'ן האט אים דער רבי געגעבן א תיקון, יעדן טאג זאלסטו זאגן אכצן פרקים משניות. ווייסטו פון דעם? טו קוק אין שיחות אריין, יעדן טאג זאלסטו זאגן אכצן פרקים משניות, ר' נתן גייט אהיים, און עס איז גוט געווארן פאר דעם טאטן. מיין זון נתן זאל זאגן יעדן טאג אכצען פרקים משניות, ער האט אנגעפאנגען אזוי צו רודף'ן רבי נתן, רבי נתן האט נישט צוריק געטענה'ט, רבי נתן האט נישט צוריק געטענה'ט, רבי נתן האט מקיים געווען וואס דער רבי האט אים געזאגט, ער איז געגאנגען א זייט מיט די משניות, און צום סוף האט רבי נתן'ס טאטע זיך אויפגעשטעלט פאר זיין זון, און ער פלעגט זאגן, וואס זאגסט ר' נתן? און רבי נתן פלעגט זאגן, טאטע, ס'איז נישט באקוועם א טאטע זאגט פאר א קינד ר'. ס'איז נישט באקוועם, א פרעמדע מענטש, אה, וואס זאגסטו ר' יואל, וואס זאגסטו ר' בערל, וואס זאגסטו ר' ברוך, וואס זאגסטו ר' יענקל, א טאטע זאגט פאר א קינד רב. דען וואס זאל איך טון, איך האב פון דיר נחת, דו ביסט מיר מכבד, ביסט א ערליכע איד. אנפאנג האט ער אים ארויסגעריסן, אנפאנג איז ער געווען גאנצע נעכט, ער האט נישט געקענט זיין אינדערהיים, האט אים אויסגעשפארט. האט אים אויסגעשפארט מ'האט אים נישט אריינגעלאזט אין שטוב, נישט נאר מ'האט אים אויסגעשפארט, ר' נתן'ס טאטע האט גענומען ר' נתן'ס ווייב צו זיך אינדערהיים, מיט ר' נתן'ס קינדער, און דו קענסט נישט אריינקומען, ער האט נישט געהאט ווי צו גיין, ער איז צוריק געגאנגען צום רעבן, ר' נתן האט געהאט אזאנע זאכן, געקומען צום רעבן, און דער רבי האט אים אויך געוואלט אויספרובירן, דער רבי האט אים אויך געוואלט ממתיק זיין דינים, און דער רבי זאגט אים איך וויל נישט רעדן מיט דיר, וואס קומסטו דא, ער האט נישט געהאט ווי צו גיין. ער האט נישט געהאט ווי צו גיין ווייל זיין טאטע האט אים פארמאכט די טיר, דו קומסט מער נישט אהיים. זיין ווייב איז ביי זיין טאטע מיט די קינדער, זיין ווייב איז ביי זיין שווער אויכעט, ווילסט נישט אננעמען, מען האט אנגעטראגן פאר ר' נתן א רבנות, ער זאל ווערן א רב, ר' נתן איז געקומען פרעגן די רבי, האט אים די רבי געזאגט פארוואס ווילסטו נישט אננעמען? זאגט ער פארן רבי איך האב מורא אז איך וועל פסק'ענען אפשר וועל איך נישט פסק'ענען גוט, זאגט די רבי פארדעם דארפסטו נישט מורא האבן. איינמאל דו פסק'נסט אין די הלכה, מ'רעדט נישט ווי בית שמאי וואס מ'דארף, מ'פסק'נט נישט, מ'רעדט אין שלחן ערוך, איז דא די מגן אברהם זאגט אזוי, טורי זהב זאגט אזוי, דער ב"ח זאגט אזוי, די אחרונים זאגן אזוי. דו דארפסט נישט, איינמאל איז דא א פוסק, פרעגט ער די רבי זאל איך טאקע אננעמען? זאגט דער רבי פארוואס נישט? אזוי איז געווען דעם רבי'נס דרך, דער רבי האט נישט געזאגט פאר א מענטש וואס צו טון. אה, אינטערסאנט. מ'קען פון דעם מאכן א עקסטערע שמועס, איך פארפאר דא פון די מעשה. איך האב געוואלט ענדיגן די מעשה היינט, חלק ב'. שוין, מען זאגט נישט פאר א מענטש וואס צו טון. ווייל אפשר נעמסטו אים יעצט אוועק פונעם אייבערשטן, אפשר זאגסטו אים, אפשר זאגסטו אים, עס איז נישט גוט פאר אים. אבער אז דער מענטש וויל באמת וויסן, קען ער שוין, קען ער שוין פארשטיין. פרעגט ער דער רבי, דער רבי מיינט עס מיט א אמת, איך זאל ווערן א רב דארט און דארט? זאגט ער אים, יא, פארוואס דען נישט. פרעגט ער דער רבי, דער רבי מיינט עס אמת לאמיתו? דער רבי, אמת לאמיתו בלייב דא, נעבן מיר. איז פון דעם אליינס זענען שוין ברסלב'ע חסידים אזוי מבולבל, ווייל ער ווייסט דאך שוין נישט יעדע זאך וואס ער פרעגט, מענטשן האבן דאך שוין נישט קיין שכל, סאו יעדע זאך, איך האב צוטון מיט מענטשן, פרעג נישט, איך האב דא יונגעלייט, זאל איך גיין פסח צו מיין שווער אדער צו מיין טאטע? ווי ס'איז דיר באקוועם? ראש ישיבה מיינט מיט א אמת, אמת לאמיתו, איך קען וויסן דאס נישט. ביסט משוגע געווארן? דו נעמסט צו מיין צייט, איך מאך צו מיין אפיס, איך ענטפער מער נישט פאר מענטשן קיין שאלות. דו האסט נישט וואס צו טון? אבער יעדע שאלה! זאל איך ליעסן א קאר אדער רענטן א קאר? ס'איז ענדערש אזוי און אזוי.

ווי מיין איך עס? וואס וואס ווילסטו? איך האב נאכאלץ נישט געהערט יעדע שאלה. וואס וואס זאל וואסערע עפל זאל איך איינקויפן? רויטע אדער געלע? וואס דו גלייכסט? טאקע אמת'דיג? יא אמת'דיג וואס דו גלייכסט? אמת אמת אמת'ן אמת'ן? אמת'ן אמת'ן כאפסטו מיר אזא פרייז פאר מיר צו נעמען מיין צייט? דו קענסט מיר זאגן וואס דו ווילסט פון מיר? ניין איך מיין אמת אמת אמת אמת אמת אמת. אבער וואס וויל איך ארויסברענגען מיט דעם אז ר' נתן'ס טאטע האט אים גערודפ'ט אבער ער נישט ער האט נישט גערודפ'ט ער האט נישט גערודפ'ט זיין טאטע מיטן רבי'ן. וואס שלאפסטו איין דא? נעם אביסל וואסער וויש דיך וואש דיך אפ די פאות. וואס וואס שלאפסטו? שלאפסט נישט ביינאכט? ווען גייסטו שלאפן? איי איי איי. איינמאל מען הייבט אן איינדרימלען ביי די שיעורים דארף מען דארף מען שוין תשובה טוהן דארף מען שוין אנהייבן פון דאס ניי שוין נישט אינטערעסאנט די שיעורים שוין נישט אינטערעסאנט נו איך קען יעצט אהיים גיין העלפן מיין ווייב און קינדער איך האב וואס צו טוהן האסט געטראפן א רעבע, האסט געטראפן א דרך הלימוד, האסט געטראפן א וועג צו רעדן צום אייבערשטן, אבער טאטי, מען דארף אזוי טון, דו זאגסט פאר דיין טאטע וואס צו טון, אז דיין טאטע וועט דיר זאגן טו אזוי און אזוי, די וואכעדיגע סדרה, איש אמו ואביו תיראו, ואת שבתותי תשמורו.

אַ סך גרינגער, ס'איז אַ נײַע װעלט, אַ פֿאָרגעשריטענע װעלט. װי דו ביסט, קענסטו מקיים זײַן כּיבוד אָבֿ ואם. װי דו ביסט, קענסטו מקיים זײַן כּיבוד אָבֿ ואם. איך קען מאַכן אַ טעלעפֿאָן, איך קען אַהײם רופֿן, און אַז איך װײס, אַז ס'גײט, ס'גײט גײן מיט קולות, איך קען שיקן אַ טעקסט-מעסעדזש, װאָס מאַכסטו, מאַמע? האַו אַר יו, מאַם? אַ גוטן טאָג, טאַטי, װאָס הערט זיך עפּעס? בײַ מיר איז אַלעס פֿײַן. די ישיבה שטייט שוין פערצן יאר, גייט זיך יעצט ענדיגן א פערצנטע יאר, נעקסטע יאר שוין א פיפצנטע יאר, איך האב שוין געהאט אזוי סאך מעשיות דא, קומט מיר בחורים, כ'האב געהאט א משפחה דא מיט בחורים, פרעגן מיר, אונז טעקסט מיר יעדן טאג איינער פון אונזערע עלטערן, קיינער ענטפערט נישט, זעקס חדשים, זיבן חדשים, אכט חדשים, ניין חדשים, יעדן טאג א גוטן טאג מאמע וואס מאכסטו, ענטפערט נישט, זאג איך, דו, דו שיק א. וואס איז? זי ליינט עס, ווי שיק און ווי שיק? וואס מאכט די מאמע? וואס וואס קען איך דיר העלפן מאמע? וואס קען איך דיר ברענגען מאמע? בפרט אז א בחור האט לייסענס, ער קען פירן א קאר, ער קען דרייוון, קענסט דיך קויפן עולם הבא מיט דעם? מאמי ווי ווילסטו גיין? מאמי ווי זאל איך דיך טראגן? מאמע אפשר קען איך דיך נעמען צו א אפוינטמענט? מאמע איך קען דיך ווארטן? מאמי איך קען דיך נעמען, איך קען דיך טראגן, אפשר קען איך דיך עפעס אויפפיקן? אפשר קען איך אהיים ברענגען עסן, אפשר קען איך גיין צו באבע'ן, אפשר קען איך גיין צו די עירפארט, קענסט דאך אזוי אזוי מחיה זיין א מאמע, אזוי מחיה זיין א טאטע, אזוי מחיה זיין א זיידע, אזוי מחיה זיין א באבע. אבער נישט נע, נישט נעם דעם רבי'ן און שלאג דיין טאטע מאמע מיטן רבי'ן. איר הערט רב נתן? בחורים קומען מיר זאגן אז טאטע מאמע רודפ'ן זיי וועגן ברסלב. איך וויל אביסל אריין קוקן דא אין די פרשה, אפשר רודפסטו די משפחה מיט ברסלב? נישט אזוי זיכער אז דיין טאטע רודפט דיך ווייל דו זאגסט משניות, ס'קען זיין אז דו רודפסט די משפחה, קומסט אהיים, מ'דארף זאגן משניות, דאס איז די אמת, מ'דארף זאגן משניות, סתם א חוצף! סתם א חוצף! ס'הייסט די ישיבה האלט נישט מ'דארף זאגן משניות? יא! נעם א משניות, גיי אין א ווינקעלע, און זאג משניות! וואס דארפסטו אויפרעגן די משפחה? וואס דארפסטו אויפרעגן דיין טאטע? א טאטע זאגסטו וואס צו טון? א מאמע זאגסטו וואס צו טון? אוודאי מען רודפט מיך וועגן ברסלב, דו רודפסט, דו רודפסט יעדן איינעם, לאזסט נישט לעבן. בחורים שרייבן מיר, פון ארץ ישראל, זיי ווילן עוסק זיין אין הפצה, די עלטערן לאזן נישט. מען קען עוסק זיין א גאנצע טאג אין הפצה, אן דעם וואס עלטערן זאלן וויסן. אזוי ווי בחורים באהאלטן זיך רחמנא לצלן לא עלינו מיט עבירות, און עלטערן האבן נישט קיין אהנונג, מיין זון, מיין זון, דו מוזסט כאפן א שמועס מיט אים, מיין זון, ער איז געפארן לערנען, ער איז געפארן לערנען, גייט נישט ארויס פון די דירה, ער טוט זיך אפילו נישט אן קיין קליידער. ר' נתן, איר ווייסט פון דעם אדער איז עס נאר גערעדט ביי די דרשות? איר ווייסט פון דעם? איר ווייסט נישט פון דעם, אבער איך זאג דיר וואס בחורים פארציילן מיר. נישט ער פארט לערנען ארץ ישראל ער נעמט א דירה זאלסט עס קענען אנטשולדיגט בחורים קומען דא מיינט נישט אבער אזוי גייט עס די מנהג העולם מען פארט פון דא אהין נעמט א דירה ער האט א גרויסע סקרין און און צוביסלעך קודם אנפאנג גייט מען נאך ערשטע פאר טעג גייט מען נאך ביהמ"ד נאכדעם נאכדעם דארף מען שוין ליגן אזוי אין בעט א גאנצע וואך איין בחור טוט זיך אן די הויזן מיט א העמד גייט ארויס קויפן משקה גייט אהיים ברענגען אביסל טרינקען אדער אביסל אביסל נאש אביסל מאנטשיס קען אביסל שאטן קוקן מען קען דאך נישט עסן א גאנצע טאג אז מען דארף דאך עפעס מען שטעלט אוועק א גרויסן סקרין און מען קוקט מען קוקט מען קוקט און מען קוקט אדער געימס מען שפילט געימס מיט זיך אליינס און מען שרייט מלחמות מיט זאכן מיין זון איך האב פארשמועסט מיט אים פארשטייט ער פארשטייט ער מחנכים זאגן איך האב שוין געהאט אלע סארטן בחורים אבער אזא קאפ האב איך נאכנישט געהאט איך בין פאר יעדן טאטע און מאמע. אזא נא נא נא נא נא נא. איך זאג דיר וועסט אים זען וועסט זען ס'איז נישט פשוט. א שידוך? דארף מען נאך נישט מאכן קיין שידוך מיט אים. אסאך יארן ער דארף זיך משלים זיין. נו, דו קענסט גיין הפצה די זעלבע וועג. וואס דארפסטו אויפרעגן א טאטע דו גייסט הפצה? וואס מוזטו אהיים קומען און זאגן דו ווייסט מ'דארף גיין הפצה און דאס גייט ברענגען די גאולה? ביסט א מחוצף. לאז אפ דיין טאטע מאמע. לאז אפ דיין טאטע מאמע, טאטע מאמע צו מכבד זיין, טאטע מאמע צו אהיים ברענגען די גליון וואס זיי פון זייער קהילה, זיי אהיים ברענגען, טאטע ווייסט טאטע ליינט די גליון אור החיים הקדוש, זאלסטו גיין ביז אנדערע עק שטאט אהיים ברענגען א גליון אור החיים, דיין טאטע זאל האבן וואס צו ליינען, נישט מיין גליון, מיין קונטרס, מיין ספר, און אין מיינע גליונות ווייס איך שוין ווי פונקט פונקטליך ווי צו לייגן, ישיבה, פארקערט, שטילערהייט קען מען דאך נאך גיין אסאך מער הפצה ווי אפענערהייט.

דער רבי רופט עס אן אזוי ווי א קינד נאך נישט נאך נישט געבוירן א קינד נאך נישט געבוירן נאך נאך נאך אין די מאמע זאגט דער רבי די מאמע דארף א פרוי פאר זי האט א קינד מען ציילט עס נישט אבער דער רבי זאגט עס אז ווער ס'ציילט עס ווייסט אז א פרוי קען נישט געבוירן פאר זי קוויטשעט זיבעציג מאל זיבעציג אוי מוז נישט זיין א מורא'דיגע קול אבער זיבעציג זיבעציג מאל פון ווען פון ווען ס'הייבט זיך אן די צירי לידה די ווייען אוי אוי זיבעציג דער רבי זאגט א פרוי האט א קינד נאך זיבעציג נאך זיבעציג קולות עי"ן קלין זאגט דער רבי די זעלבע זאך א א מענטש ער דארף רעדן צום אייבערשטן ער איז נאך מעובר ער איז נאכנישט געבוירן די קאפ טראכט אים נאר פון עסן, ער רעדט פון עסן, ער רעדט פון עסן, ס'גייט זיין עסן, ס'גייט זיין עסן, ס'גייט זיין שור הבר, ס'גייט זיין לויתן, ס'גייט זיין סושי, ס'גייט זיין עסן, ער רעדט פון עסן, און ער שלינגט שוין, און ער ווערט שוין הונגעריג, און ער קען שוין, און דו ווייסט וואספארא עסן ס'איז געווען, און ס'גייט זיין עסן אז דאס, וואס איז מיט דיר, דו קענסט, וואס דארפסטו רעדן פון דעם, דער רבי האט אמאל געזאגט רעדן פון עסן דאס איז תאוות אכילה.

אזוי ווי אין נעקסט לעוועל א צווייטער טראכט עס, געלט געלט ווי קען מען מאכן געלט, זאג מיר ווי קען מען מאכן געלט, זאג מיר ווי קען מען מאכן געלט, איך האב אוועקגעלייגט געלט ווי קען מען מאכן געלט, געלט איז משוגע געווארן, וואס וועט דיך די געלט טון, די געלט וועט דיך הרג'נען, די געלט וועט דיך הרג'נען. הייליגע רבי שמעון בן יוחאי זאגט אין זוהר, דער רבי האט זיך פארציילט די גאנצע מעשה מיט רבי ליפא, דער רבי האט פארציילט דעם פאר רבי ליפא ביי שלש סעודות, די געלט לאכט צו א מענטש און ס'הארגעט אים צום סוף. ווארט, מען דארף האבן פרנסה, קענסט דיך בעטן אייבערשטער רבונו של עולם הטריפני לחם חוקי, געב מיר פרנסה, געלט געלט געלט געלט, א צווייטער נעבעך שוין אינגאנצן צודרייט, כבוד! כבוד כבוד, וואס זאגט דער עולם? וואס זאגט דער עולם? דער עולם איז ווארעם פאר מיר, דער עולם פארשטייט צו מיר, דער עולם האט השגה אין מיר, דער עולם הערט מיך, נו וואס זאגט דער עולם, דער עולם האלט פון מיר, דער עולם און דער עולם און דער עולם און דער עולם, ער האט גארנישט, דער עולם אהער און דער עולם אהין, עס איז געווען א עולם, עס איז יא געווען א עולם, עס איז עד כדי כך אפילו ביי לוויה, א שיין לוויה, א שיין לוויה.

דער בעל שם הקדוש איז אמאל געגאנגען באזוכן א חולה, און נעבעך דארט בשעת מעשה איז ער איז ער נסתלק געווארן, אויסגעגאנגען, בעל שם הקדוש איז ארויסגעגאנגען האט ער געלאכט, געשמייכלט, פרעגן די תלמידים, וואס שמייכלט דער רבי, זאגט ער האסט געזען ווי ער האלט קאפ?

טענה מיט זיי, איך בין א פוץ, איך קען גיין זאגן משניות, מען קען אלעס טון, אייבערשטער זאל העלפן אז מ'זאל זוכה זיין צו פאלגן דעם רעבין, שוין, מ'וועט גיין מארגן ווייטער חלק ג' אין די מעשה פון חלק ב'.